זאגט די הייליגע גמרא אין מסכת ברכות דף כ ח עמוד ב', צווייטע משנה אונטן, איינס פאר די ברייטע שורות, רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם שמונה עשרה, א יעדן טאג דאווענט יעדער מענטש אכצן תפילות, דאס איז שמונה עשרה וואס אונז רופן אן שמונה עשרה, רבי שי' אומר, ס'איז גענוג מעין י ח, א קיצור פון די י ח ברכות. און די גמרא גייט זאגן וואס ס'מיינט, רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו בפיו, אויב א מענטש קען דאווענען קלאר מתפלל י ח, ואם לאו, אבער אויב טאמער נישט, מעין י ח. זאגט די משנה ווייטער, רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, איינער מאכט די תפילה פאר קבע, דאס הייסט ער וויל יוצא זיין, ס'איז א עול פאר אים, אין תפילתו תחנונים, ווערט נישט זיינע תפילות אנגענומען. רבי שי' אומר, ההולך במקום סכנה, איינער וואס גייט אין א מקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה, זאל ער דאווענען א קורצע תפילה ווי ער בעט פונעם אייבערשטן ער זאל געראטעוועט ווערן, ואומר הושע ה' את עמך את שארית ישראל, זאלסט ראטעווען דיין פאלק דיינע איבערגעבליבענע אידן, בכל פרשת העיבור, אפילו אין א צייט וואס זיי פארדינען זיך נישט אז דו זאלסט זיי ראטעווען. יהיו צרכיהם לפניך זאלסטו נאך אלץ האבן זייערע געברויכן פאר דיך און זיי העלפן, ברוך אתה ה' שומע תפלה. זאגט די משנה ווייטער היה רוכב על החמור, אויב א מענטש האט געהאלטן אינמיטן רייטן אויף א אייזל, ירד ויתפלל זאל ער אראפגיין און דאווענען אונטן נישט אויפן אייזל, ווייל ער קען נישט געהעריג אינזין האבן ווען ער איז אויפן אייזל, אבער ואם אינו יכול לירד, אויב ער קען נישט אראפגיין, ער האט נישט ווער ס'זאל אים אנהאלטן דעם אייזל, יחזיר את פניו, זאל ער אויסדרייען זיין קאפ צו מזרח, ואם אינו יכול להחזיר את פניו, כאטשיג יכוון את לבו כנגד בית קדשי קדשים, זאל ער אינזין האבן ווי ער שטייט פאר די קדשי קדשים. היה מהלך בספינה או באסדא, אויב א מענטש איז געפארן אויף א שיף אדער אסדא, אזעלכע העלצלעך וואס מען קען פארן מיט דעם אויפן וואסער, יכוון את לבו כנגד בית קדשי קדשים זאל ער אינזין האבן קעגן די בית קדשי קדשים האבן געהאט די משנה די משנה האט אנגעפאנגען אז מען דאווענט יעדן טאג שמונה עשרה פרעגט די גמרא הני י ח כנגד מי וואס איז די חשבון פון אכצן ברכות זאגט די גמרא אמר ר' הלל בריה דר' שמואל בן נחמני כנגד י ח אזכרות שאמר דוד בהבו לה' בני אלים אכצן מאל האט דוד המלך דערמאנט דעם אייבישטנס נאמען אין די קאפיטל פון הבו לה' בני אלים און רש י ברענגט אראפ די גמרא אין מסכת ראש השנה אז די אבות און גבורות קדושת השם דאס אלעס איז מרומז אין די קאפיטל תהילים, איז ווייל ער האט דערמאנט אכצן מאל די אייבערשטער'ס נאמען, קעגן דעם איז דא אכצן ברכות. רב יוסף אמר כנגד י ח אזכרות שבקריאת שמע, ס'איז דא אכצן מאל דערמאנט די אייבערשטער'ס נאמען אין קריאת שמע. אמר רבי תנחום אמר רבי שי' בן לוי, א אנדערע פשט כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה, ס'איז דא אכצן חלקים אין די שדרה, און די שדרה די עיקר וואס האלט צאם די מענטש, איז קעגן די אכצן חוליות אין די שדרה איז דא אכצן ברכות. ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיכרע, א מענטש וואס דאווענט ווען ס'קומט צו די פלעצער ווי מ'בוקט זיך, דארף ער זיך בוקן עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, ביז ער סטרעטשט אויס אלע חוליות אין די שדרה, ער בייגט זיך אינגאנצן אראפ. עולא אמר עד כדי שיראה איסר כנגד לבו. דאס הייסט, פארנט פון אים, דארטן וואו די הארץ איז, די פלייש זאל זען א איסר, זאל זיין גע. ס'זאל זיין אזוי איינגעקנייטשט, און ס'זאל זיין א איסר ביי די הארץ. רב חנינא אמר, האט מיקל געווען כיוון שנענע ראשו, וויבאלד ער האט געשאקלט זיין קאפ, איז שוין גוט, שוב אינו צריך, מער דארף ער נישט, און תוס' רא"ש איז מסביר, אז ער רעדט פון א אלטע מענטש, אדער א קראנקע מענטש. אמר רבא, והוא דמצער נפשיה, עס קומט אים טאקע אן שווער, ומחזי כמאן דכרע מען האט דערקענט אז ער וויל זיך בייגן. פרעגט די גמרא, האמיר דאך געהאט ביז יעצט, די משנה האט דערמאנט אכצן ברכות, און אונז האמיר יעצט געהאט אפאר פשטים קעגן וואס די אכצן ברכות איז געמאכט געווארן. פרעגט די גמרא, הני תמני סרי, דו זאגסט אז עס איז אכצן? תשסרי הוויין, אז מען גייט אפציילן די ברכות אין שמונה עשרה, זעט מען אז עס איז ניינצן. ענטפערט די גמרא, אמר רבי לוי, ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה. די ברכה פון די צדוקים וואס איז ולמלשינים האט מען מתקן געווען אין יבנה, און דאס האט מען שפעטער מתקן געווען, אבער אריגינעל איז געווען אַכצן ברכות, פרעגט די גמרא כנגד מי תקנוה, מען האט דאך געדארפט טרעפן א זאך וואס סומך צו זיין די ניינצענטע ברכה, אמר רבי לוי לר' הילל בריה דר' שמואל בר נחמני, כנגד קל הכבוד הרעים איז קל איז אויך דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און דאס איז לויט די ערשטע פשט, וואס איז קעגן די אכצן אזכרות פון הבו לה' בני אלים לר' יוסף כנגד אחד דבקריאת שמע, לויט אים וואס איז די אכצן מאל אזכרות אין קריאת שמע איז גייט קעגן די אחד, לר' תנחום אמר רבי יהושע בן לוי וואס איז קעגן די חוליות שבשדרה איז כנגד חוליא קטנה שבשדרה וואס איז נישט געווען אריינגערעכנט אין די אכצן גרויסע חוליות. תנו רבנן אונז האבן געלערנט אין א ברייתא שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה, רבן גמליאל וואס אונז האבן געהאט נעכטן, ער איז געווען די נשיא אין די צייטן וואס די סנהדרין איז געווען אין יבנה, ער האט געהאט מסדר געווען די אכצן ברכות פאר אים, איז רבינו יונה מסביר, הגם די אכצן ברכות איז שוין געווען פון א פריערדיגע תקופה פון די אנשי כנסת הגדולה, אבער ביז דעמאלטס האט יעדער איינער געזאגט פון די אכצן ברכות די ברכות וואס ער האט געדארפט און ער האט געדארפט האבן יענע צורך, ער איז געקומען, שמעון הפקולי איז געקומען און האט מסדר געווען מען זאל זאגן אלע אכצן ברכות און געמאכט א סדר יעדער איינער זאל זאגן יעדן טאג אלע אכצן ברכות. איז אין יענע צייט איז ארויפגעקומען די צורך אז מען דארף אויך האבן א ברכה פון ולמלשינים, אמר להם רבן גמליאל לחכמים פאר די סנהדרין, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים? איז דא איינער פון ענק וואס קען מסדר זיין א נייע ברכה? עמד שמואל הקטן ותיקנה און ער האט עס מתקן געווען, פארוואס ווערט ער אנגערופן שמואל הקטן, ברענגט די שפתי חכמים, ווייל ער האט זיך קליין געהאלטן. און די לשון הרמב"ם איז, עמד רבן גמליאל ובית דינו, עס איז משמע אז שמואל הקטן איז געווען פון זיין בית דין. איז למעשה רבן גמליאל האט זיך אנגערופן און געפרעגט כלום יש אדם שיודע, איז די פני יהושע מדייק אז מען זעט פון דעם אז אין יעדע ברכה ליגט באהאלטן מורא'דיגע סודות און חכמות עליונות, ווייל סתם מסדר צו זיין א ברכה לשון קודש וואלט אוודאי אסאך מענטשן געקענט טון, רבן גמליאל האט אבער געזוכט איינער וואס קען. פארשטיין די סודות וואס דארף ליגען אין די ברכה כדי צו קענען מאכען אזא ברכה איז עמד שמואל הקטן ותקנה, לשנה אחרת שכחה ער האט זיך געשטעלט דאווענען פארן עמוד און ער האט פארגעסען, גייען מיר ארויף צו דף כ"ט עמוד א', והשקיף בה שתיים ושלש שעות און ער האט געשטאנען דארטן און געווארט צוויי דריי שעה זיך צו דערמאנען די ברכה פון ולמלשינים וואס ער אליינס האט געהאט מסדר געווען. קיין הפסק איז עס נישט געווען, ווייל ער האט נישט מסיח דעת געווען, אזוי איז די פני יהושע מסביר. ולא העלוהו, מ'האט אים נישט ארויפגענומען, דאס הייסט, מ'האט אים געלאזט שטיין ביים עמוד ווארטן. פרעגט די גמרא, אמאי לא העלוהו? אונז ווייס מיר דאך, אז איינער וואס קען נישט, והאמר רב יהודה אמר רב, טעה בכל הברכות כולן, טאמער דער בעל תפילה איז זיך טועה אין אלע אנדערע ברכות, אין מעלין אותו, רופט מען אים נישט ארויס, מ'לאט אים אונטן, דארטן וואו דער בעל תפילה פלעגט זיין, מער נידעריגער. אבער בברכת הצדוקים, אויב ער איז זיך טועה בברכת הצדוקים, מעלין אותו, רופט מען אים יא ארויף, חיישינן שמא מין הוא, אפשר איז ער א מין, וועגן דעם איז ער נישט צוגעוואוינט צו זאגן די ברכה. ענטפערט די גמרא שאני שמואל הקטן דאיהו תקנה, ער איז געווען דער וואס האט מתקן געווען די ברכה. פרעגט די גמרא וואס איז אז ער האט עס מתקן געווען, וניחוש דילמא הדר ביה, אפשר איז ער קאליע געווארן. אמר אביי, גמירי אונז האמער מקובל, טבא לא הוה בישא, איינער וואס איז גוט, א צדיק, לא הוה בישא ווערט נישט קיין רשע. פרעגט די גמרא ולא, והכתיב ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול, זעהט מען דאך אז אפילו א צדיק קען אויך טוהן עול, ענפערט די גמרא ההוא רשע מעיקרא, דאס הייסט ער איז געווען א רשע פאר ער איז געווארן א צדיק, און נאכדעם ווערט ער צוריק א רשע, אבל צדיק מעיקרא, אויב ער איז געווען א צדיק פון אנפאנג ער איז קיינמאל נישט געווען קיין רשע לא ווערט ער נישט קיין רשע. פרעגט די גמרא ולא, והא תנן, אונז האבן דאך געלערנט אין א משנה, מסכת אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך א מענטש טאר זיך קיינמאל נישט גלייבן, שהרי יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, יוחנן איז געווען א כהן גדול גאנצע אכציג יאר, ולבסוף, נאך אכציג יאר נעשה צדוקי, ענטפערט די גמרא אמר אביי הוא ינאי הוא יוחנן, קומט אויס אפילו פארדעם איז ער שוין אמאל געווען נישט אזוי פשוט, ער איז געווען דער זעלבער ינאי. דאס הייסט יוחנן איז אמאל געווען ינאי. רבא אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד ס'איז צוויי אנדערע מענטשן. ינאי איז רשע מעיקרא, ויוחנן צדיק מעיקרא. קומט אויס לויט רבא איז יוחנן יא געווען א צדיק אייביג, פרעגט די גמרא הניחא לאביי, וואס זאגט אז יוחנן איז פארדעם געווען ינאי? פארשטיי איך, אלא לרבא וואס רבא האט געזאגט אז ער איז יא געווען א צדיק מעיקרא און אף על פי כן זעט מען אז ער איז קאליע געווארן איז שווער. קשיא אמר לך רבא, צדיק מעיקרא נמי דילמא הדר ביה האב איך מורא, אפשר האט ער צוריק געצויגן. אי הכי אמאי לא אסקוהו, פארוואס האט מען נישט ארויף גערופן שמואל מען האט אים געלאזט שטיין דארטן, שאני שמואל הקטן. דאתחיל בה ער האט אנגעפאנגען צו זאגן די ברכה נאר אינמיטן די ברכה האט ער פארגעסן דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי לא שנו עס איז נישט געזאגט געווארן אז מען רופט ארויף די בעל תפילה אלא שלא התחיל בה ער האט נישט אנגעפאנגען אויך נישט ער קען נישט גארנישט פון די ברכה דאס ווייזט אונז אז ס'איז מעגליך ער איז א צדוקי וועגן דעם קען ער נישט די ברכה ער איז נישט צוגעוואוינט גארנישט צו זאגן פון דעם אבל התחיל בה טאמער אבער מען האט אנגעפאנגען צו זאגן די ברכה גומרה קען ער עס יא צוענדיגן און מען רופט אים נישט ארויף פאר דעם. זאגט די גמרא ווייטער הני שבע דשבתא, די זיבן ברכות וואס מען זאגט שבת ביי שמונה עשרה, אונז רופט מען עס אן שמונה עשרה אבער שבת איז עס נאר זיבן ברכות, די ערשטע דריי ברכות, די לעצטע דריי ברכות, און אינמיטן דא איין ברכה, כנגד מי, וואס איז די חשבון פון זיבן, אמר רב חלפתא בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים, דאס איז די זיבן קולות וואס דוד זאגט, וואס עס שטייט קול ה' בכח, קול ה' בהדר, וואס מען זאגט דארטן אין יענע קאפיטל. איז די זיבן מאל קולות איז דא זיבן ברכות. פרעגט די גמרא ווייטער הני תנא תשע דראש השנה כנגד מי. די ניין ברכות וואס אונז האמיר ראש השנה כנגד מי. ווייל ס'איז דא די ערשטע דריי ברכות די לעצטע דריי ברכות און אינמיטן האט מען מלכיות זכרונות שופרות. אמר רבי יצחק דמן קרטיגנין כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפלתה דאס איז קעגן די ניין מאל וואס חנה האט דערמאנט די אייבערשטענס נאמען אין איר תפילה. פון וואו קומט אריין חנה מיט ראש השנה. דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. סיי שרה אמנו, סיי רחל און סיי חנה, וואס האבן נישט געהאט קיין קינדער, זיי זענען אלע געהאלפן געווארן אז זיי גייען האבן קינדער אין ראש השנה. ממילא קעגן די נײַן אזכרות וואס עס ליגט אין תפילת חנה, האט מען די תפילות פון ראש השנה. פרעגט די גמרא ווייטער, הני עשרים וארבע דתעניתא, די פיר און צוואנציג ברכות וואס איז דא אין א תענית, מען האט צוגעלייגט, חוץ די אכצן האט מען צוגעלייגט נאך זעקס ברכות אזוי ווי ס'שטייט אין מסכת תענית, ווייל די גמרא זאגט דארט א טאג וואס מען פאסט און מען דארף האבן ספעציעלע רחמי שמים לייגט מען צו נאך זעקס ברכות, איז עס כנגד מי? אמר רב חלבו כנגד כ"ד רננות שאמר שלמה, די פֿיר און צוואַנציק רננות וואס מען זעט אין מלכים א', וואס שלמה המלך האט געזאגט בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים, פרעגט די גמרא, אי הכי כל יומא נמי נמרינהו. אז טאמער איז דא א ענין פון פֿיר און צוואַנציק זאל מען עס זאגן יעדן טאג. ענטפערט די גמרא, אימת אמרינהו שלמה ביומא דרחמי וואס ער האט געדארפט רחמי, איז רשי ברענגט אראפ די גמרא מועד קטן, ווייל די טויערן האבן זיך נישט געוואלט עפענען, איז אנן נמי, ביומא דרחמי אמרי להו, זאגט מען עס טאקע נאר אין א טאג וואס מען דארף רחמי. געשטאנען די משנה רבי יהושע אומר, ער קריגט זיך אויף רבן גמליאל וואס זאגט אז מען דארף אייביג זאגן י"ח ברכות, רבי יהושע קריגט זיך און ער זאגט מעין שמונה עשרה איז אויך גוט. וואס מיינט מעין שמונה עשרה? מאי מעין שמונה עשרה איז רב אמר מעין כל ברכה וברכה, דאס הייסט מען דארף נאך אלץ זאגן אכצן ברכות, אבער מען דארף נישט זאגן די גאנצע ברכה, מען קען עס זאגן בקיצור, מען זאגט די אנפאנג און די סוף און מען לאזט אויס די מיטן. שמואל אמר, מען קען אפילו ארויסשניידן אסאך ברכות, און אלע מיטעלסטע ברכות זאגט מען פאר איין לאנגע ברכה, וואס אינעווייניג ווערט דערמאנט די תוכן פון אלע ברכות, און די לשון הנוסח איז אזוי, הביננו השם אלוקינו לדעת דרכיך,

אביי האט געשאלטן די מענטשן וואס פארלאזן זיך אויף דעם און זאגן נישט אלע ברכות, ווייל הביננו האט נישט גאנצע אכצן ברכות. פארשטייט זיך אז ס'איז נאר איינער וואס קען דאווענען געהעריג שמונה עשרה, אבער להלכה קען מען זאגן הביננו, אונז פסק'ן מיר אזוי ווי רבי יהושע אליבא דשמואל אין א פאל וואס מ'קען נישט דאווענען געהעריג שמונה עשרה. אמר רב נחמן אמר שמואל כל השנה כולה מתפלל אדם הביננו, א גאנץ יאר מעג א מענטש דאווענען הביננו, אזוי ווי אונז האבן מיר יעצט געזען, ווייל מעיקר הדין להלכה קען מען יוצא זיין תפילה מיט הביננו, אין א פאל וואס מען האט נישט קיין אנדערע ברירה, אבער חוץ ממוצאי שבת וממוצאי ימים טובים, ווען ס'קומט צו מוצאי שבת אדער מוצאי יום טוב זאל א מענטש נישט זאגן הביננו, ווייל ער קען נישט זאגן הביננו, פארוואס? מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת, ער דארף דאך זאגן אתה חוננתנו ביי די פערדע ברכה, און ווען מען זאגט הביננו האט מען דאך נישט קיין פערדע ברכה, ווייל האסט איין מיטעלסטע ברכה וואס איז כולל אלעס. פרעגט די גמרא מתקיף לה רבה בר שמואל ונימרה ברכה רביעית בפני עצמה, זאל ער זאגן פאר אתה חוננתנו א ברכה פאר זיך צו זיין, חוץ די ברכה וואס ער האט פון הביננו וואס איז איין לאנגע ברכה, אינמיטן פון שמונה עשרה זאל ער צולייגן א פערדע ברכה. מי לא תנן ס'איז דא א שיטה, שפעטער אין די מסכתא, ר' עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, ר' עקיבא האלט אז יעדע מוצאי שבת זאל מען זאגן אתה חוננתנו א ברכה פאר זיך. ר' אליעזר קריגט זיך בהודאה, אונז גיימער שוין זען שפעטער די מחלוקת. אבער על כל פנים זעמער דאך ס'דא א מושג פון זאגן א פערדע ברכה, א ברכה פאר זיך, פאר אתה חוננתנו. אויב אזוי פארוואס זאגסטו אז מוצאי שבת קען מען נישט זאגן הביננו, ווייל מ'האט נישט קיין אתה חונן? זאל ער זאגן א עקסטערע ברכה. פרעגט די גמרא וואס פרעגסטו מיך א קשיא פון רבי עקיבא, אטו כל השנה כולה מי עבדינן כרבי עקיבא דהשתא נמי נעביד? אונז פסק'ן מיר דאך נישט געווענליך ווי רבי עקיבא, אונז פסק'ן מיר דאך אז אתה חוננתנו גייט אריין אין אתה חונן, און אז מען האט נישט אתה חונן האט מען עס נישט וואו אריינצולייגן. און די גמרא לייגט צו, כל השנה כולה מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא, פארוואס זאגט מען נישט א גאנץ יאר אזוי ווי רבי עקיבא א עקסטערע ברכה, וויבאלד אונז ווייסן מיר תמני סרי תקון, תשסרי לא תקון, די תקנות חכמים איז געווען אַכצן ברכות נישט נײַנצן, אדער היינט האבן מיר עס נײַנצן נישט צוואַנציק, מיט א ולמלשינים. די זעלבע זאך הכא נמי, ווען ס'קומט צו מוצאי שבת, שבע תקון, תמני לא תקון. אז מ'האט הביננו, האט מען א אופן וואס חז"ל האבן מתקן געווען דו האסט נישט קיין צייט קענסטו זאגן הביננו. אבער דאס אלעס איז אויך נאר זיבן ברכות נישט אַכט. מתקיף לה מר זוטרא ונכללה מכלל הביננו השם אלקינו זאל מען אריינלייגן אין הביננו פונקט אזוי ווי הביננו איז כולל אין זיך אלע ברכות ווייל ס'האט אין קורצן תוכן פון יעדע ברכה זאל מען אויך אריינלייגן די תוכן פון אתה חוננתנו מ'זאגט המבדיל בין קודש לחול קשיא ס'איז א גוטע קשיא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב ביבי בר אביי, כל השנה כולה, א גאנץ יאר מתפלל אדם הביננו אזוי ווי אונז האבן מיר פריער געזען אז בשעת הדחק קען א מענטש דאווענען הביננו, חוץ מימות הגשמים, ווען ס'קומט ווינטער קען ער נישט זאגן הביננו, מפני שצריך לומר שאלה בברכת השנים, ער דארף זאגן ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים ביי די ברכה פון ברך עלינו. מתקיף לה מר זוטרא, וואס איז די פראבלעם? ונכללה מכלל ודשננו בנאות ארצך, ווען ס'קומט צו די ווארט פון הביננו, וואס יענץ איז די תוכן פון די ברכה פון ברך עלינו, זאל ער דארטן אריינלייגן די בקשה פון ותן טל ומטר. ענטפערט די גמרא אתי לאטרודי, ס'קומט ס'קען צומישן די מענטש, אינמיטן די ברכה דארף ער צולייגן א ווארט. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, טאמער דאס איז א גוטע תירוץ, פארוואס איז מען פריער געבליבן שטיל, שווער, מען האט געפרעגט פארוואס מען קען נישט צולייגן מבדיל בין קודש לחול אין הביננו, הבדלה בחונן הדעת נמי אתי לאטרודי, פארוואס האסטו דאס נישט געענטפערט פריער? ענטפערט די גמרא, אמרי, התם, דארט, כיוון דאתיא בתחילת צלותא, ווייל ס'איז נאך אנפאנג פון די ברכה, לא מטריד, צומישט עס נישט די מענטש, אבער הכא דא, כיוון דאתיא באמצע צלותא, ס'איז מער אינמיטן פון די ברכה, מטריד, קען עס יא צומישן די מענטש. מתקיף לה רב אשי, פרעגט רב אשי, ונימרה בשומע תפילה, זאל מען עס זאגן בשומע תפילה וואס דאס איז מער צום סוף, דאמר רב תנחום אמר רב אסי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, אויב איינער האט פארגעסן האט נישט געזאגט משיב הרוח מוריד הגשם ביי אתה גיבור, מחזירין אותו, דארף ער צוריקגיין.

די ותן טל ומטר לברכה, ענטפערט די גמרא, טעה שאני. ס'איז נישט קיין לכתחילה אריינצולייגן ותן טל ומטר לברכה ביי שומע תפלה, ס'איז נאר געמאכט געווארן אין א פאל וואס מ'פארגעסט, ממילא קען מען עס נישט אפיציעל אהינשטעלן. זאגט די גמרא ווייטער גופא, אונז האבן פריער געלערנט אמר רב תנחום אמר רב אסי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, אויב א מענטש האט פארגעסן, האט נישט געזאגט משיב הרוח מוריד הגשם בתחיית המתים, מחזירין אותו, מאכט מען אים איבערדאווענען. שאלה בברכת השנים, ער האט פארגעסן ותן טל ומטר, אין מחזירין אותו, דארף ער נישט צוריק איבערדאווענען מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה. והבדלה בחונן הדעת, טאמער ער האט פארגעסן הבדלה בחונן הדעת אין מחזירין אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס. פרעגט די גמרא מיתיבי, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים, טאמער ער האט פארגעסן משיב הרוח מוריד הגשם בתחיית המתים מחזירין אותו. שאלה בברכת השנים, מחזירין אותו, זאגט די ברייתא אז אפילו ווען מ'האט פארגעסן ותן טל ומטר דארף מען יא צוריק גיין. זאגט די ברייתא ווייטער הבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס, אבער על כל פנים שטייט אז שאלה בברכת השנים גייט מען יא צוריק. פארוואס האסטו געזאגט מ'דארף נישט צוריק גיין מ'קען זאגן ביי שומע תפלה? ענטפערט די גמרא לא קשיא הא ביחיד הא בציבור, ביחיד גייט ער צוריק, מה שאין כן בציבור דארף ער נישט איבערדאווענען. פרעגט די גמרא בציבור מאי טעמא לא, משום דשמעה משליח ציבור?

האט ער דאך פארשטייט זיך נישט די עצה פון זאגן ותן טל ומטר ביי שומע תפילה. איז וואס איז די דין איינער וואס פארגעסט טאקע, און ער דערמאנט זיך ער האט נישט געזאגט ותן טל ומטר נאכדעם וואס ער האט שוין געזאגט שומע תפילה, איז מחזירין אותו, וואס הייסט מחזירין אותו? איז להלכה פסק'ען מיר אז מען גייט צוריק צו ברך עלינו. זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' תנחום אמר ר' אסי אמר ר' יהושע בן לוי, טעה ולא הזכיר של ראש חודש בעבודה, טאמער א מענטש האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא, בעבודה, ביי רצה, חוזר לעבודה גייט ער צוריק צו רצה. נזכר בהודאה, טאמער ער האט שוין אנגעפאנגען מודים, איז נאך אלץ חוזר לעבודה גייט ער צוריק צו רצה. בשים שלום, ער האט זיך דערמאנט שוין ביי שים שלום, נאך אלץ חוזר לעבודה. אבער ואם סיים, ער האט געענדיגט שמונה עשרה, חוזר לראש, גייט ער צוריק צו אנפאנג שמונה עשרה. אמר רב פפא בריה דרב אחא בר אדא, הא דאמרן דאס וואס דו האסט יעצט געזאגט, אז אויב ער האט שוין געענדיגט שמונה עשרה סיים חוזר לראש דארף ער צוריק אנפאנגען איבערדאווענען שמונה עשרה, לא אמרן איז נישט געזאגט געווארן אלא שעקר רגליו ער האט שוין אויסגעטרעטן, דעמאלטס מוז ער איבערדאווענען גאנץ שמונה עשרה, אבל לא עקר רגליו ער האט נאך נישט אויסגעטרעטן, הגם ער האט שוין געענדיגט שמונה עשרה, חוזר לעבודה קען ער יא צוריקגיין צו רצה און דארטן זאגן יעלה ויבוא און דאווענען ווייטער. אמר ליה האט ער אים געפרעגט מנא לך הא, פון וואו נעמסטו אזא גרויסע חידוש? אמר ליה מאבא מארי שמיע לי איך האב עס געהערט פון מיין טאטע, ואבא מארי מרב, מיין טאטע האט עס געהערט פון רב. אמר ר' נחמן בר יצחק הא דאמרן דאס וואס דו האסט יעצט געזאגט דער גרויסע חידוש אז עקר רגליו חוזר לראש אז אויב ער האט שוין אויסגעטרעטן גייט ער צוריק איז נישט אייביג לא אמרן איז נישט געזאגט געווארן אלא שאינו רגיל לומר תחנונים ער איז נישט צוגעוואוינט צו זאגן תחנונים נאכן אויסטרעטן אחר תפילתו אבל רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו זעהט זיך אויס די סדר דארט איז געווען ביי געוויסע מענטשן צו זאגן תחנונים שוין נאכן אויסטרעטן אנדערש ווי אונז וואס אונז זאגן מיר אלוקי נצור פארן אויסטרעטן, אבער טאמער ער איז רגיל צו זאגן תחנונים נאכן אויסטרעטן, איז חוזר לעבודה און נאך אפילו נאכן אויסטרעטן לאחר שעקר רגליו. איכא דאמרי פארקערט, אזוי ווי אונז טוהן מיר טאקע, אמר ר' נחמן בר יצחק, הא דאמרן כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה, אז טאמער ער האט נאך נישט אויסגעטרעטן קען ער נאך צוריק גיין צו די עבודה, לא אמרן אלא שרגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, דאס הייסט נאכן ענדיגן המברך את עמו ישראל בשלום זאגט ער נאך תחנונים אזוי ווי אונז זאג מיר אלקי נצור, און נאך דעם הערשט זאגט מען יהיו לרצון אמרי פי און מען טרעט אויס איז כי לא עקר רגליו חוזר לעבודה איז נאר טאמער ער זאגט תחנונים אחר תפילתו קומט אויס אז אפילו ער האלט שוין ביים אויסטרעטן האט ער נאך נישט געענדיגט ווייל ער זאגט דאך תחנונים אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו איז איינמאל ער האלט שוין נאכן זאגן המברך את עמו ישראל בשלום חוזר לראש דארף ער צוריקגיין אפילו ער האט נאך נישט עוקר רגליו געווען קומט אויס להלכה אזוי פסק'ן מיר אונז טאקע דארף זיין ביידע, סיי ער האט נאכנישט אויסגעטרעטן און סיי ער איז פון די מענטשן וואס זאגן נאך תחנונים פארן אויסטרעטן. זאגט די גמרא ווייטער איז געשטאנען די משנה רבי אליעזר אומר העושה תפילתו קבע איז אין תפילתו תחנונים, מאי קבע אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא כל שתפילתו דומה עליו כמשא, ס'איז ביי אים א גאנצע לאסט, דאס הייסט א פרעשור ער וויל פטור ווערן דערפון. ורבנן אמרי כל מי שאינו אומר בלשון תחנונים, ער זאגט עס נישט באופן תחנונים אזוי ווי א מענטש בעט זיך. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כל שאינו יכול לחדש בה, ער קען נישט טרעפן זאכן אין די ברכות א זאך וואס איז אים נוגע און ער בעט זיך ביים אייבערשטן עפעס א נייע זאך. אמר רבי זירא, אנא יכילנא לחדושי בה מילתא, איך קען מחדש זיין זאכן אין די ברכות פון שמונה עשרה, אבער ומסתפינא דלמא מטרידנא אפשר גייט מיך עס צומישן. אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה, זיי זאגן א נייע פשט אין קבע אז ווער ס'דאווענט נישט עם דמדומי חמה, וואס דאס איז אינדערפרי ווען די זון קומט ארויף דאווענען שחרית מיט נץ, מנחה פאר די זון גייט אונטער דאווענען סוף טאג, וואס דעמאלטס איז די ריכטיגע צייט צו דאווענען, איז איינער וואס האט ליב צו דאווענען דאווענט אין די ריכטיגע צייט, אבער איינער וואס האט נישט ליב צו דאווענען, ער דאווענט סיי ווען ס'קומט אים אויס גרינג, איז איינער וואס עושה תפלתו קבע ער דאווענט נישט צו דאווענען די ריכטיגע צייט וואס איז גוט צו דאווענען דעמאלטס, דאס איז אין תפלתו תחנונים, ואמר רבי זירא מאי קרא אז ס'איז א מצוה צו דאווענען. דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מצוה להתפלל עם דמדומי חמה, ואמר רבי זירא מאי קרא וואס איז מרמ ווי איז עס מרומז אין פסוק, ייראוך עם שמש, דאס גייט ארויף אויף שחרית אז מען דאווענט עם שמש ווען די זון קומט ארויף, ולפני ירח פאר די לבנה קומט ארויס, דור דורים, דעמאלטס דאווענט מען מנחה, און דאס איז א מקור צו די חסידים וואס דאווענען שפעט מנחה. אבער לייטי עלה במערבא, אין ארץ ישראל, פלעגט מען שעלטן, מאן דמצלי עם דמדומי חמה, ווער ס'דאווענט מנחה אזוי שפעט, מאי טעמא, דילמא מיטרפא ליה שעתא, אפשר וועט ער פארפאסן און ס'וועט ווערן נאכט וועט ער נישט האבן געדאווענט מנחה. געשטאנען אין די משנה רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה וכו' בכל פרשת העיבור מאי פרשת העיבור אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה די באשעפער ווערט אנגעפילט אויף די אידן עברה מיט א צארן כאישה עוברה אזוי ווי א פרוי איז פיל מיט עיבור וואס זי האט אין זיך ווען זי איז מעוברת. נאך אלץ איז דעמאלטס יהיו כל צרכיהם לפניך וואס זאל נאך אלץ זייערע געברויכן זיין פארנט פון דיך. איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, דאס הייסט פרשת העיבור, אפילו די מענטשן די אידן זענען עובר אויף דברי תורה נאך אלץ יהיו כל צרכיהם לפניך.